ס'איז קוק אין די קוק אין די פוסקים איך דענק איך האב עס נאכגעקוקט אין קידוש נישט מאכן פון עיקר טפל טפל עיקר זמירות דער רבי האט געוואלט מען זאל זינגען אלע זמירות דארף יעדער מענטש זינגען אלע זמירות ווען ס'קומט שלש סעודות ס'איז געווען די לעצטע יארן ביי מוהרא"ש מוהרא"ש האט שוין אראפגענומען די גאנצע האלבע זמירות. אין וויליאמסבורג איז דא צייטן אזוי איז דא צייטן אזוי, איך קוק אלץ אויף די זייגער, כ'האב אנגעפאנגען גאר פרי שלש סעודות, כ'זאל זינגען די גאנצע זמירות, כ'רעכן אלץ אויס, מעריב נעמט בערך צען מינוט ביי אונז, נישט מעריב, פון ברכת המזון ביז ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד נעמט צען מינוט, אין אמעריקע דאווענט מען שנעלער ווי דא.

ידיד נפש ווערט נישט געזינגען. ער זאגט מיר ידיד נפש ווערט נישט געזינגען. אז איך בין אנגעקומען צו מוהרא"ש האב איך שוין נישט געהערט קיין ידיד נפש, איך האב עס נאר געהערט פון די תלמידים וואס האבן עס געהערט פאר דעם, עס טייטש אין וויליאמסבורגער בית מדרש האט מען געזינגען ידיד נפש מיט קל מסתתר מיט אור הגנוז, ווייל דאס פלעגט מוהרא"ש אלע יארן זינגען, איך בין אנגעקומען צו מוהרא"ש שלש סעודות איז שוין געווען ביז נאך דרור יקרא. מוהרא"ש האט אנגעפאנגען רעדן, און ס'איז געווען שיר המעלות. ס'איז דא צייט, כ'קוק אלץ אויף די זייגער, כ'רעכן אלץ אויס ווען די זמן, ניינע, צען צו ניין ברכת המזון, צוואנ, איך רעד צו, שלש סעודות רעד איך נישט לאנג. שלש סעודות רעד איך נישט לאנג. דארפסט נישט נאכמאכן. דארפסט נישט נאכמאכן. ליין די בריוו. הא? יא יא ניין אזייגער איז שוין נאך מעריב צען צו ווייל איך רעכן רעכן איך אלץ אויס ס'איז צען מינוט וואס מיר רעדן ס'איז צוואנציג צוואנציג צו נאכדעם די זמירות איז אויב זינגט מען די גאנצע זמירות בעצם פון בני היכלא ביז צו סוף נעמט עס בערך ניינצן מינוט מיט א אידישע ניגון איין און צוואנציג מינוט קומט אויס איז די צוואנציג מינוט זמירות צען מינוט רעדן און צען מינוט בענטשן מיט מעריב קומט אויס פערציג מינוט פארן זמן יעצט וויפיל ווי לאנג עסן זעקס מינוט זיבן מינוט און ווי לאנג נעמט מנחה. דעמאלטס אלץ הייב איך אן אזוי נישט נישט מ'זאל ס'זאל גיין אלץ בסדר. וויאזוי ווייסט מען וואס די עיקר און וואס די טפל? וואס איז וואס די עיקר? שוין געזאגט א חשובע פונקט פון א טפל און טפל. ווי ווייס איך וואס איז יעצט די עיקר און וואס איז יעצט די טפל? יעצט איז מ'קוקט און מ'קוקט אין די בריוו מ'לערנט די בריוו מ'זעט אלץ דא א בריוו אמאל א ס'דא א בריוו אמאל א מאל פון דעם אין אשר בנחל איז דא אמאל א בריוו פון דעם נאכדעם איז דא בריוו וואס איז יעדע זאך די זעלבע זאך נאכאמאל און נאכאמאל א דף גמרא יעדן טאג און דאווענען שחרית מנחה מעריב מיט מנין און נישט ענטפערן אין שטוב און נישט מתווכח זיין, דאס איז עיקר, ווייל דאס איז נישט, נאכדעם דא, האב איך געזען עפעס א בריוו מוהרא"ש האט אמאל געשריבן פאר איינעם ער זאל ער זאל קומען אין אומאן ראש השנה מיט פרישע וועש, נישט קומען מיט די אלטע וועש וואס איז געגאנגען, וואס איז פוגם געווען, נישט קומען אין היכל הקודש, קומט צו מיר איינער זאלסט וויסן, דו קומסט אויף אומאן דו דארפסט קויפן פרישע אונטער בגדים.

איינער זאגט מיר דו האסט יא אבער אבער טרייב מיר אז איך זאל האבן חלישת הדעת א גאנץ יאר זיצסטו מיט צוויי קינדער חלישת הדעת די קינדער איך האב יעצט א גרויסע מוסד אין ליבערטי ווערט שוין א ממש א געהעריגע ס'הייבט זיך יעצט אן א קליינע כיתה מ'דארף שוין צוטיילן שוין פינף און צוואנציג קינדער א כיתה דרייסיג קינדער זוך איך יעצט אלע מיני מיטלען וויאזוי קען איך מאכן אז ס'זאל בלייבן אזוי נישט

געזיצן מיט זיי, פארמאכט די צימער אן ליכט, געבעטן זיך מ'האט אוועקגעגעבן זיין בעיסמענט דעמאלטס, און און געזיצן מיט זיי, נישט געהאט ווי צו עסן, געגאנגען אין א פארק עסן מיטאג. אמעריקע גייט אז א מוסד שטעלט צו עסן און מ'געבט מ'שטעלט עסן אבער משה שטראסער'ס ווייב האט געקויפט יעדן צופרי צוויי פעקלעך ברויט און געשמירט שנעל צופרי מיט פינאט באדער און מ'האט עס געשיקט מיט די באס מיט די קינדער אין חדר און מ'האט אויסגעטיילט ביי לאנטש. און פאר קינדער קינדער בחורים ס'איז אן אנדערע מעשה, כ'האב אויך געטון זאכן וואס כ'האב אויפגעהערט איך טוה עס נישט, קינדער, א סקרין, אפילו אפילו געימס, ס'גארנישט שלעכט, ס'איז א טיים אוט.

ס'איז איינע פון די שווערסטע זאכן פאר מיר צו שיקן א בריוו. אויף שבת. אויף שבת, איך ווייס נישט דו זעסט אז ס'איז געווען א גרויסע זאך. איך פרייטאג, פאר פרייטאג איז מיר זייער א רואיגע טאג אין אמעריקע, ווייל ס'איז נישט די סדר הישיבה, איך קום צופרי און איך בלייב שוין, יעצט גיי איך שרייבן א בריוו, שוין שבת. זומער איז גרינגער.

זיך ביי זיך אויסצופרעגן. ווי? שמעון זיסל יעדן טאג אין די לעב און שטאנגען. מחייב. דיאליסיס, דו ווייסט וואס מיינט דיאליסיס? ווייסט ווי מען רופט עס דא אין ארץ ישראל? דיאליסיס, די אייבערשטער זאל אפהיטן ביי איינעם אז די נירן ארבעטן נישט. די נירן דאס איז א א פילטער, ווי זאגט מען א פילטער? א פילטער פאר די פאר די בלוט. און די אייבערשטער זאל אפהיטן אז ס'ארבעט נישט, דארף א מענטש גיין זיך מחבר זיין צו א ריזיגן. מ'זעט נישט די מאשין, די מאשין איז, איך ווייס נישט ווי גרויס די מאשינען איז, די בלוט גייט אריין אהין און ס'איז, און ס'קומט אריין פרישע, פרישע זויבערע בלוט אין די מענטש, דיאליזה, דיאליזה, דיאליזה, דאס איז משניות, אוה, אוה, אוה, אז דו שפירסט עס איז שוין א זכות, נישט יעדער שפירט עס גלייך, אוה, טוישט א מענטש מן הקצה אל הקצה.

אזוי רופט מען עס, כ'ווייס נישט די געדאנק וויאזוי דו נעמסט דאס לעבן. א רבי, דו רייסט דיך אויף, דו ווייסט דו גייסט קאפ אין וואנט, דו טוסט א זאך וואס דו טוסט נישט גוט פאר דיר. מ'לערנט קודם אסאך פרקים משניות, און דאס נאכדעם לערנט מען די משניות. משניות, האסט דא א מדרש? ניין, ס'דא איינער וואס דאס זאגט. דאס איז א מדרש רבה? לא, יתכן. לאמיר קוקן מדרש רבה פרשת אחרי, אויך די מוהרא"ש שרייבט זייער אסאך, ס'ברענגט אריין א מורא'דיגע חמידו דאורייתא, וואס מ'קען נישט נאכ, מ'קען זיך נישט. ס'דא א באקאנטע ווארט אין די בעל אין די וועלט פון מוסר, איינער געקומען צו א גדול פרעגן ער האט נאר צען מינוט א טאג צו זאל ער לערנען די צען מינוט מוסר אדער זאל ער לערנען די צען מינוט גמרא? וואס האט ער אים געענטפערט? האסט נישט געהערט אין חדר פון די מלמדים? האט ער געזאגט לערן מוסר. אזוי וועסטו זען דו האסט נאך צייט. וואס? פיין, דאס איז משניות, דאס איז. האסט פארשטאנען א מחלוקה דא?

מוהרא"ש שרייבט אז די זאך וואס די רבי זאגט אז אפילו אותם אנשים הרחוקים מן הקדושה זענען ווייט פון קדושה און זיי טוהן עבירות אויב וועט ער לערנען יעדן טאג כך וכך וועט אים די תורה ארויסנעמען פון מוהרא"ש שרייבט עס אין די ערשטע תורה קיבלתי אז דאס איז גייט ארויף אויף ח"י פרקים משניות. מיט דעם אלעם מוהרא"ש האט עס אבער נישט גערעדט ברבים, ווייל מוהרא"ש האט עס געהאלטן אז ווי קענסטו נעמען א מענטש און אים מאכן און אים מאכן גורס זיין ח"י פרקים, ס'איז קודם דארף מען רעדן פון א פרק, צוויי פרקים, אבער בעצם אז א מענטש האט א שאלה פרעגן וואס ער זאל און ווי ער זאל משקיע זיין, משניות. דו ביסט נאך ביי די הינער? דרייט דיך אום מיט א משניות, די סאקן זענען אלע נשמות דארט, אלע, אלע הינער. מ'קען צוטיילן, מ'דארף נישט אויף איינמאל.

א גוי קומט זיך מגייר זיין, איז מען אים משכנע צו קומען אדער מען שטופט אים אוועק? די זאך איז נישט קהילת היכל הקודש. הפצה פאר יעדעם. הפצה הפצה הפצה. קום אין אונזער קהילה. קום נישט אין אונזער קהילה. אונז האמיר א אינטערעסאנטע קהילה. קום נישט ס'לוינט נישט. ווי די מענטש אליינס וועט מאכן זיך לוסטיג. זאג עס פאר אלע גבאים. ס'איז א טעות געווארן לעצטנס. קום קום דא. שיק אריין די קינדער דא. ניין.

ס'איז זייער שווער ווייל דו מאכסט נישט קיין געלט. זיי ווילן נישט נעמען. נו?
דו קענסט מאכן, דו קענסט, דו קענסט מאכן, דו קענסט, דו ווילסט. מען געט מער געלט, מען געט מער געלט אויף די גאס צו די צו די ספרדישע אידן, ספרדישע אידן די הערצער זענען זיי אפן, געבן צדקה ווי ער איז אין וואסערע מצב, דאס איז א זאך וואס קענסט נישט אויסרייסן פון די מציאות, יא א ספרדישע איד אמונה רעדט מיטן אייבערשטן מיטן קאפל אנעם קאפל, דו קענסט עס נישט אוועקנעמען פון אים, צדקה מיט אמונה.

געבסט אים א הגדה, געבסט אים א סידור, ענינים, תורות. יא אהרן, מוזט גיין הפצה ביי די ביי די ביי אונזערע ברידער. נאכדעם העלפט די אייבערשטער מען גייט נאכדעם אביסל הפצה צווישן די ספרדישע אידן און עס קומט אריין. מען קען נישט טראכטן נאר פון די געלט.

די מענטשן וויזן רבי ישראל מיר קיינמאל נישט טועם געווען מען שלאפט מען שלאפט ביז צוועלעווע מען שטייט אויף צופרי שבת צופרי מחי' איך פלעג מאכן א שיעור אין בית מדרש תפילת הצדיק ווייל ווייל כ'האב נישט געהאט קיין מנין נישט געהאט קיין מנין. אנדערע שולן האבן מנין ווייל ס'איז דא מענטשן וואס ער מוז קומען און נישט מ'קוקן פון היכל הקודש מענטשן זענען שוין ארויס פון דעם איז האט נישט די זאך איז איך וויל אויפשטיין איך וויל אויפשטיין איין טאג וואס איז נישט דא ווי גיי איך באלאנגען ווען וועל איך אריינקומען איז ממילא זייער זייער שווער ביי מוהרא"ש איז אויך אזוי געווען וואס הייסט? קומען נאכן דאווענען אלע תלמידים. איך וועל נישט זאגן די נעמען דא. כ'בין נישט דיין טאטע מיט דיין זיידע אבער ס. זאג איך מ'קומען נישט שפעט. מ'האט שוין יעדע וואך געזאגט. נו, יעצט קומט מען. איך וויל קומען, וואס זאל איך טון? אבער ס'איז זייער געשמאק אז מ'שטייט אויף שבת צופרי און מ'מאכט א שיינע א שיינע מנין. מיין גרעסטע יסורים אז איך דארף צוגרייטן ליינען פארן דאווענען. ליינען?

אויב נאר עברי קען מען דאך נישט קיין. ער דארף אים רופן אהער דאס די אין וויליאמסבורג האבן אים אדכי אינדערקלייבט ער גרייט זיך גרייט זיך נישט צו ער קען עברי ער מאכט מיט די סימנים. קענסט די סימנים? וואס? וואס? אז וואס? איינער וואס וויל די טראפ.

איך האב געשפילט צוויי לידער, איך האב געשפילט, איך בין געקומען און געגאנגען, געקומען און געגאנגען, געגאנגען, געקומען צוריק, געדארפט אויסשפילן, ווען איך קען גיין צו א שיעור און ארויסלויפן פאר א שמחה, וואס הייסט? איך האב נישט געפענט די ישיבה אין היכל הקודש, באט מען האט געווארפן צעטלעך ברסלב, אוי, שכוח, שכוח.

דוכנט מען נאר ביי מוסף די חסידים, די סלונימער דא, מיט די דאס, די צאנזער דוכענען יא דא, זיי האבן לעצטנס אנגעהויבן, געווענליך וויגט זיך אזא קטיידער, מענדל וויטעבסקער געקומען דא, מ'דוכנט נאר ביי אין גאנצן גליל, אויך אין צפת, מ'דוכנט נאר ביי מוסף, אבער למעשה יבניאל און זערא, אין מירון, אין מירון, דוכנט נאר.

וויאזוי טוט מען יעצט דא? עס איז כמעט נישטא קיין כהנים, ביז דערווייל האט מען צוויי מאל מער געדוכנט. איך זעה אז ס'גייט אויף יעדע שול וואס עפענט זיך א נייע, מ'דוכנט יא, נאר אלטע שולן כאילו בלייבן מיט די וואס זיי אמאל האבן נישט געדוכנט.

ס'איז ויעקב הלך לדרכו, א מענטש גייט זיין וועג און מ'וויל אים גוט, ס'איז אלעס מניעות נסיונות, נישט אויף די מענטש.

האסט אוועק געמאכט תיקון תיקון הכללי עולמי ווייל מאך נישט קיין באלד וועסטו נאך זאגן דאס איז די קיבוץ און דאס איז איך פלעג ליב האבן זיך אריין צו שטעקן צווישן אפאר הונדערט מענטשן וואס זענען געקומען דא און איינער גייט נאך אזוי און איינער גייט נאך אזוי איך בין א איד איך בין אויך מיר איז עס געווען

וואס מיינט נערמאל? וואס איך און מיין שכן טוען איז שוין אזוי נערמאל? כ'האב געזען סטראקעס האב א רושם געגעבן ווייסטו. פארוואס די מאסט טראגן? איך בין געגאנגען געבן א שווער, דארף איך עס טראגן? געגאנגען געבן א נארמאלע שווער, דארף איך עס טראגן? וואס טראגן? איך בין א איד צווישן אלע אידן. ממש ווי געזאגט אן נישט אויס אלע ריש. דיין ווייב וויל עס? טראג אראפ ביטע.

אז איך וויל עס יא האבן. איך גיי מיט דעם ווייל קורצע טאפ, מיין שווער, מיין רב. כ'האב אויסגעטון מיין טיפע הויזן, ביז צוויי יאר צוריק, דריי יאר צוריק, ווען איז געווען? ביי דיין חתונה?

איך קום אהיים מיין איך מיט א זייער שרעקעדיגע זאך, מיין טאטע האט מיך געוואלט אזא שרעקעדיגע זאך, איך וואס איז אזוי שרעקעדיג? איך זוך שוין נישט אין די לעבן, איך גיי יעצט קויפן, איך קען וואס? איך קען דיך פרייליך מאכן מיט מיין מיין שווער? וואס? דאס איז די גאנצע לעבן וואס דו ווילסט פון מיר? איך בין איך פארפיר עס נישט, קיינמאל גארנישט געזאגט אין מיין לעבן א שווער, פאר די שידוך האט ער דאס געזאגט, האט ער דאס אויסגענומען.

קען זיין אמאל איז געווען, הא? אקעי ליבערטי איז נישט דא די שאלה בכלל, ווייל ס'איז נישטא קיין מוסדות דארט אין ווילימסבורג און בארא פארק, כ'ווייס שוין, א יונגערמאן האט אן אנדערע פרעשור אז ער שיקט נישט די קינדער, זייער אסאך אינגערלייט שיקן נישט די קינדער, כנראה ער אליינס טראכט אלץ איך בין גערעכט איך בין נישט גערעכט, כ'האב טובות פון מיינע קינדער נישט טובות פון מיינע קינדער, דאס איז דאס איז די מענטש אליינס. וואס? וויסן וואס? נא בעט דעם אייבערשטן, בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם. וואס? אגאנצן טאג שלעפט זיך די מחשבה, דארף מען עס נאכאמאל ארויסזאגן פארן אייבערשטן, אדער נעמען א גוטע חבר עס דורכשמועסן. אוודאי.

פארוואס? ס'איז דא פיר, ווייס נישט, זייער געשמאקע כיתה, פיר קינדער, מען שטייט נישט דא צוואנציג קינדער, דאס קען מען נישט זאגן פאר א קינד צו זאגן, ס'איז א אכט יעריג קינד, וואס שטייט דא, ס'איז זייער געשמאק דא, ס'איז נאטירליך, און ס'איז, און ס'איז נישט שטאטישע לעבן, ס'איז פעלדער, אבער די סקול וויל איך, די קליינע סקול, ווייס נישט, ס'איז זייער, זייער געשמאק דארט.

די קינד האט זיך נישט דערקענען, איך וויל זאגן אז פארקערט אז מיין ספר איז א וועג צו פארשטיין די קינד וואס? שיינער זאגט מען נישט, נאר שיינער איז עס נעימה, מלאך עם חול איז פארנומען, גבריאל איז נישט.